זאגט די גמרא מסכת ברכות דף ל"ה עמוד ב', זעקס שורות פון אונטן, גופא, אונז האבן נעכטן געלערנט, אמר רב יהודה אמר שמואל וכן אמר ר' יצחק אמר ר' יוחנן, שמן זית, איינער וואס עסט, בעסער געזאגט טרינקט, אויל, מברכין עליו בורא פרי העץ, ער מאכט א ברכה בורא פרי העץ. פרעגט די גמרא, היכי דמי, ווי אזוי רעדט זיך דאס, אילימא דקא שתי ליה, מען טרינקט אויל אזוי ווי ס'איז, ס'הייסט נאר אויל? קען דאך נישט זיין, ווייל אזוקי מזיק ליה. א מענטש וואס טרינקט אויל, שאדט עס פאר אים, ווייל מ'טאר עס נישט טרינקן, ס'איז נישט געזונט. פון ווי זעה איך אז ס'איז נישט געזונט צו טרינקן אויל? דתניא, אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, לגבי איינער וואס עסט א זאך וואס ס'באלאנגט פאר תרומה. זאגט די ברייתא, השותה שמן של תרומה, איינער וואס טרינקט אויל, פון תרומה, משלם את הקרן, דארף ער צאלן קרן, ואינו משלם את החומש, ער דארף נישט צאלן חומש. אנדערש פון געווענליך וואס א מענטש עסט א זאך פון תרומה דארף ער צאלן קרן וחומש, איז דאס איז נאר א זאך וואס הייסט אוכל, ס'איז א זאך וואס מען עסט און די גוף האט הנאה פון דעם, מה שאין כן טאמער ער טרינקט אויל, וואס דאס איז א זאך וואס איז נישט גוט פאר די גוף, הייסט נישט ווי ער האט הנאה געהאט פון דעם, ער האט נאר מזיק געווען די שמן פון תרומה, און איינער וואס איז מזיק תרומה דארף נאר צאלן. קרן. פירט די ברייתא אויס הסך שמן של תרומה טאמער ער שמירט עס אן, דאס הייסט ער באנוצט זיך מיט די אויל לויט ווי די דרך הנאותו און ער האט יא הנאה פון די אויל, דעמאלטס משלם את הקרן און משלם את החומש. על כל פנים זעהט מען אז איינער וואס טרינקט אויל הייסט עס נישט ווי ער האט'ס געגעסן, ווייל ער טרינקט א זאך וואס איז אים מזיק. אויב אזוי וויאזוי קען זיין מ'מאכט א ברכה אויף דעם? וויאזוי האבן די חכמים געקענט זאגן אז מען מאכט א בורא פרי העץ, א ברכה מאכט מען נאר אויף אזא זאך וואס מען האט הנאה פון דעם? זאגט די גמרא ווייטער, אלא, לכאורה כדי צו פארענטפערן וויאזוי ס'קען זיין אז מען טרינקט אויל מאכט מען א ברכה, דקא אכיל ליה על ידי פת, ער טרינקט נישט די אויל אליינס, נאר וואס דען, ער שמירט עס אן אויף ברויט און אזוי עסט ער עס. פרעגט די גמרא, אי הכי, אויב אזוי, הגם ס'שאדט שוין נישט פאר די מענטש, אבער האב איך א אנדערע פראבלעם, הוה ליה פת עיקר והוא טפל, אין אזא פאל הייסט די פת, די ברויט איז די עיקר, און די אויל איז א טפל, אזוי ווי איינער שמירט עפעס אן אויף ברויט, ס'איז נישט קיין חילוק ווי א חשוב'ע זאך ס'איז, געווענליך די ברויט איז די עיקר, ותנן, אונז האבן געלערנט אין א משנה, זה הכלל, כל שהוא עיקר, ועמו טפלה, א מענטש וואס עסט צוויי זאכן, וואס איז די עיקר, און א אנדערע זאך איז די טפל, מברך על העיקר, ופוטר את הטפלה. ממילא אין אזא פאל מאכט מען המוציא לחם מן הארץ אויף די ברויט, און מ'מאכט בכלל נישט קיין ברכה אויף די אויל, איז צוריק שווער וויאזוי קען זיין מאכן א בורא פרי העץ אויף די אויל, ענטפערט די גמרא, אלא דקא שתי ליה על ידי אניגרון, אניגרון איז געווען א מין געקעכטס וואס איז געמאכט, דאס גייט מען שוין זעהן, ס'איז געווען געקאכט א וועדזשטעבל וואס ס'הייסט תרדין, און מען פלעגט אויך אריינלייגן אין דעם אויל מיט וויין און מיט אנדערע זאכן, אבער איינע פון די הויפט אינגרידיענטס איז געווען אויל. דאמר רבה בר שמואל, אניגרון מיא דסילקא, אנסיגרון מיא דכולהו שלקי, דאס הייסט אזוי, רבה בר שמואל האט מסביר געווען א געוויסע ברייתא, וואס די ברייתא האט דערמאנט צוויי סארטן מאכלים, אניגרון און אנסיגרון, האט ער מסביר געווען, אניגרון איז מיא דסלקא, דאס הייסט, די וועדזשטעבל סלקא, דאס איז תרדין זאגט רש"י, וואס מען קאכט עס אויף, און דארטן לייגט מען אריין אויל, ווי אונז האבן יעצט געשמועסט, אנסיגרון מיינט, מיא דכולהו שלקי, א מין זופ וואס מען קאכט אין דעם אסאך אנדערע וועדזשטעבלס, גייט מען יעצט ארויף צו דף ל"ו עמוד א'. ממילא וויל די גמרא זאגן אז ס'רעדט זיך ער טרינקט די אויל דורך דעם וואס ער טרינקט די אניגרון, און די אויל איז איינע פון די הויפט אינגרידיענטס אין די אניגרון, פרעגט די גמרא, ס'איז נאך אלץ נישט קיין גוטע תירוץ, ווייל אם כן הוה ליה אניגרון עיקר ושמן טפל, ממילא איז ווייטער צוריק שווער די זעלבע קשיא, תנן אונז האבן געלערנט זה הכלל כל שהוא עיקר ועמו טפלה, מברך על העיקר ופוטר את הטפלה מאכט מען נישט קיין ברכה אויף די שמן. ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן בחושש בגרונו. אז ס'רעדט זיך ער טרינקט די אניגרון, אבער נישט סתם א מענטש וואס עסט די אניגרון און ס'האט אויך אביסל אויל אינעווייניג, ס'רעדט זיך חושש בגרונו, ער האט עפעס א מיחוש אין זיין האלז, און די רפואה פאר דעם איז צו טרינקן אויל, און איינע פון די וועגן ווי אזוי עס צו טרינקן אויל איז אז מ'לייגט אריין זייער אסאך אויל אין די אניגרון, אין אזא פאל, איז די גאנצע תועלת וואס דער מענטש עסט אדער טרינקט די אניגרון איז ווייל ס'האט אסאך אויל אינעווייניג. דתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא חושש בגרונו, איינער וואס האט א מיחוש אין זיין האלז און ס'איז שבת, לא יערענו בשמן תחילה בשבת, זאל ער נישט סתם אזוי אריינגיסן אויל אין זיין האלז אין שבת, ווייל מ'טאר נישט טון א פעולה לרפואה אין שבת. אבל נותן שמן הרבה לתוך אניגרון, מ'לייגט אריין אסאך אויל אין די אניגרון, ובולע און אזוי שלינגט מען עס אראפ. קומט אויס אז ער געגעסן א זאך וואס הייסט א געוויסע מאכל, און די האלז האט געהאט אויל וואס דאס איז א זאך וואס איז גוט פאר איר, ממילא וויבאלד ער טרינקט אניגרון וואס האט אסאך אויל און די עיקר איז די אויל, מאכט ער א ברכה אויף די אויל. פרעגט די גמרא אויב אזוי פשיטא, איז דאך א פשוטע זאך, טאמער דאס וואס אונז האבן נעכטן געהאט אז מען ער טרינקט אויל וואס די חכמים האבן געזאגט אז מען מאכט א בורא פרי העץ ער רעדט זיך אין אזא פאל וואס ער לייגט אריין זייער אסאך אויל אין די אניגרון, אוודאי מאכט מען א בורא פרי העץ וואס איז די חידוש? ענטפערט די גמרא מהו דתימא כ'וואלט געקענט מיינען כיון דלרפואה קא מכוין לא לבריך עליה כלל, וויבאלד יעצט טרינקט ער די אניגרון וואס האט אין זיך אסאך אויל, פאר צורך רפואה, זאל מען בכלל נישט מאכן א ברכה, ווייל ער עסט עס נישט, ער טרינקט עס נישט כדי צו טרינקן, ער וויל פשוט א רפואה, און געווענליך ווען מען נעמט א מעדעסין מאכט מען נישט קיין ברכה, קא משמע לן כיון דאית ליה הנאה מיניה בעי ברוכי, און פון דעם לערנט מען טאקע ארויס אז יעדע זאך וואס א מענטש עסט אדער טרינקט, טאמער עס איז א זאך וואס ער האט הנאה פון דעם, דאס הייסט אז ס'איז א זאך וואס ער קען ווען עסן אדער טרינקען אפילו טאמער ער נעמט עס נישט לרפואה, איז הגם יעצט נעמט ער עס פאר רפואה, דארף ער מאכן א ברכה. זאגט די גמרא ווייטער, קמחא דחיטי, אויב א מענטש עסט מעהל פון חיטים, דאס הייסט אזוי, די חיטים וואקסן ווייצלעך און מען צומאלט עס, קומט ארויס פון דעם מעהל, וואס די סדר איז אז מען עסט נישט קיין מעהל, מען קען עס נישט געהעריג עסן, נאכדעם נעמט מען די מעהל און מען מאכט פון דעם טייג, מען באקט אפ פון דעם ברויט, וואס מען מאכט אויף די המוציא לחם מן הארץ, סאו איינער וואס עסט ווייצלעך, אונז גיימיר זען גיימיר זען שפעטער מארגן אז מען מאכט א בורא פרי האדמה, איינער וואס עסט ברויט ווייסט מען דאך אז מען מאכט המוציא לחם מן הארץ, די שאלה איז אויב איינער עסט מעהל, וואס הייסט עס צומאלענע ווייץ, וואס געווענליך קען מען עס נישט עסן, איז קמחא דחיטי, אויב איינער עסט מעהל פון ווייצלעך, איז רב יהודה אומר, רב יהודה אמר בורא פרי האדמה, מען מאכט א בורא פרי האדמה, אזוי ווי ס'איז די חיטים, ורב נחמן אמר שהכל נהיה בדברו, ווייל מען קען נישט עסן געהעריג די מעהל. איז רש"י זאגט אז מען עסט מעהל, רש"י מאכט נישט קיין חילוק, תוספות זאגט עס קען נישט זיין ס'איז ממש מעהל, צומאלענע מעהל, אזוי ווי אונז רופן אן מעהל, ווייל דאס איז א זאך וואס ממש מען קען עס נישט עסן, א זאך וואס מען קען נישט עסן מאכט מען נישט קיין ברכה אויף דעם, און די אנדערע ראשונים זאגן אז ס'רעדט זיך, ס'איז אביסל אריינגעמישט, א יא אביסל ווייצלעך, ס'איז נישט אינגאנצן צומאלן. על כל פנים איז דא א מחלוקת איינער וואס עסט דאס. רב יודא האלט אז מען מאכט א בורא פרי האדמה און רב נחמן זאגט שהכל. אמר ליה רבא לרב נחמן לא תפלוג עליה דרב יודא וואס ער האט געזאגט אז מען מאכט א בורא פרי האדמה. דרבי יוחנן און שמואל קיימי כוותיה. כ'גיי דיך ברענגען א ראיה אז רבי יוחנן און שמואל האלטן ווי אים. דאמר רב יודא אמר שמואל וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן. שמן זית אויל, מברכין עליו בורא פרי העץ אזוי ווי אונז האבן פריער געהאט, אלמא, אף על גב דאשתני במילתיה, עס איז מער נישט די איילבירט, די זית וואס האט געוואקסן, וואס דאס איז דאך די חלק פון די עץ, מען האט עס צומאלן, עס איז ארויסגעקומען שמן זית, אף על פי כן במילתיה קאי בלייבט עס מיט די בורא פרי העץ. הכא נמי, אף על גב דאשתני, הגם ס'איז געווארן אויס ווייצל, מען האט עס צומאלן, במילתיה קאי, בלייבט עס די זעלבע הלכה. זאגט די גמרא אבער ניין ביסט נישט גערעכט, מי דמי, התם לית ליה עלויא אחרינא, די שמן זית, דאס איז שוין די ענדגילטיגע פראדוקט וואס מען מאכט פון די זית, דאס איז די זאך וואס מען נוצט עס פאר דעם. מה שאין כן הכא דא וואס דו האסט צומאלן די מעהל, די מעהל איז נישט די זאך וואס איז געמאכט געווארן פאר דעם, מענטשן קענען דאס נישט נוצן, די גאנצע תועלת פון די מעהל איז צוצוקומען, אית ליה עלויא אחרינא בפת, צו מאכן א פת. ממילא וויבאלד נישט דאס איז די זאך וואס מענטשן עסן, האט עס נישט קיין געהעריגע ברכה. פרעגט די גמרא, וכי אית ליה עלויא אחרינא לא מברכינן עליה בורא פרי האדמה? לויט ווי דו גייסט יעצט זאגן גייט אויסקומען אז טאמער דאס איז נישט די געווענליכע סדר, מען מאכט קען עפעס מאכן פון דעם בעסערס, מאכט מען נישט קיין בורא פרי האדמה. אלא שהכל, והאמר רבי זירא אמר רב מתנא אמר שמואל, אקרא חייא, אויף א רויע דלעת, וקמחא דשערי, און מעהל וואס קומט פון שעורים, דאס הייסט נישט פון מעהל וואס קומט פון ווייץ וואס אונז האבן געזען יעצט, נאר מעהל וואס קומט פון שעורים, פון גערשטן, מברכין עלייהו שהכל נהיה בדברו, איז משמע אז דווקא שערי, דווקא דעם וואס קומט פון שעורים, מאי לאו דחיטי בורא פרי האדמה, זאגט די גמרא לא ניין, דחיטי נמי שהכל נהיה בדברו, איי ולשמעינן דחיטי וואלט די ברייתא געדארפט אנכאפן חיטה וכל שכן שערי, אבער זאג איך דיך אז ניין, אי אשמעינן דחיטי. ווען די ברייתא וואלט ווען אנגעכאפט חיטה וואלט איך געקענט מיינען אז דווקא חיטה מאכט מען א שהכל, הני מילי דחיטי אבל דשערי לא לבריך עליה כלל, מאכט מען בכלל נישט קיין ברכה, קא משמע לן, אז אפילו די חיטה שערה מאכט מען א ברכה, אבער אוודאי מאכט מען נאר א שהכל. קומט אויס, זאגט די גמרא, קען מען אונז בלייבן אזוי ווי ר' נחמן, אז טאמער איינער עסט מעהל מאכט מען נאר א שהכל. פרעגט די גמרא, וואס וואלט ווען געווען די הווה אמינא נישט צו מאכן א ברכה אויף מעהל? ומי גרע ממלח וזמית, איז עס דען ערגער פון זאלץ און זמית? וואס דאס איז זאלץ וואסער, וואס אונז האבן געלערנט דתנן על המלח ועל הזמית אומר שהכל נהיה בדברו, סאו וואס זשע וואלט ווען געווען די הוה אמינא אז מ'מאכט בכלל נישט קיין ברכה אויף קמחא דשערי, ענפערט די גמרא איצטריך סלקא דעתך אמינא מלח וזמית עביד איניש דשדי לפומיה, אפילו ס'נישט אזא באטעמ'טע זאך אבער איך קען הערן אז א מענטש ווארפט עס אמאל אריין אין די מויל אבל קמחא דשערי הואיל וקשה לקוקיאני, איז רשי מסביר אז ס'איז נישט גוט פאר די מעיים ס'ברענגט ווערים אין די געדערים, לא לבריך עליה כלל דארף מען בכלל נישט מאכן קיין ברכה, קא משמע לן כיון דאית ליה הנאה מיניה, בעי ברוכי. איז הלכה למעשה פסק'ן מיר אונז אזוי ווי ר' נחמן אז מען מאכט א שהכל, און הלכה למעשה מאכט פסק'ן מיר אונז אז אלע סארטן מעהל, דאס הייסט אפילו געהעריגע מעהל, טאמער ס'מאכט זיך א מענטש עסט עס, מאכט מען א שהכל. זאגט די גמרא ווייטער קורא. וואס מיינט קורא? איז רשי מסביר, דאס איז די צווייגן פון א טייטלבוים, וואס די פרישע צווייגן, די פרישע חלקים פון די צווייגן וואס וואקסן, איז ווייעך, די ערשטע יאר וואס ס'וואקסט איז עס נאך ווייעך, און מ'קען עס עסן, ס'איז גאנץ גוט, אבער דען שפעטער ווערט עס הארט און מ'קען עס נישט עסן. געווענליך עסט מען עס נישט, אזוי ווי אונז גייען באלד זעהן, ווייל מען וויל ס'זאל ווערן הארט, ס'זאל ווערן פארהארטעוועטע צווייגן און ס'זאל וואקסן ווייטער, אבער מען קען עס עסן. איז איינער וואס עסט דאס, רב יהודה אמר בורא פרי האדמה, ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו, איז די גמרא מסביר די מחלוקת, רב יהודה אמר בורא פרי האדמה פירא הוא, למעשה איז א פירא, ס'וואקסט אויף א בוים. ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו, הואיל וסופו להקשות וויבאלד ס'ווערט שפעטער הארט, איז עס נישט א זאך וואס מען עסט געווענליך. אמר ליה שמואל לרב יהודה, האט שמואל, וואס ער האט אליינס געזאגט שהכל נהיה בדברו, האט ער געזאגט פאר רב יהודה, שיננא, דו לייב, כוותך מסתברא, ס'איז מסתבר אזוי ווי דיין שיטה, פארוואס? דהא צנון וואס איז א רעטעך, סופו להקשות, אויך שפעטער ווערט עס הארט, טאמער מ'רייסט עס נישט אראפ, ווערט עס הארט, און אף על פי כן אויב מ'רייסט עס יא אראפ און מ'עסט עס ווען ס'איז נאך ווייעך, מברכינן עליה בורא פרי אדמה. זאגט אבער די גמרא, ולא היא ס'איז נישט קיין פארגלייך, צנון, נטעי אינשי אדעתא דפוגלא.

זעהט מען אז אויף די עלין און אויף די תמרות וואס אז זיכער מ'פלאנצט דאך נישט איין די צלף פאר דעם, און אף על פי כן מאכט מען א בורא פרי אדמה אויף דעם, אויב אזוי פארוואס זאגסטו אז אויף קורא מאכט מען א שהכל? זאגט די גמרא, ס'איז נישט קיין פארגלייך, אמר רב נחמן בר יצחק צלף נטעי אינשי אדעתא דשותא, דאס הייסט אוודאי די עיקר איז די פירות, אבער מ'האט אויך אינזין שותא וואס דאס איז די עלים און די תמרות, וויבאלד ס'מאכט נישט קאליע די פירות אז מ'נעמט עס אראפ, סאו למעשה ס'איז נאך א זאך וואס מ'קען עסן, ס'איז טאקע נישט די עיקר, אבער ס'איז נאך א זאך וואס מ'קען הנאה האבן פון דעם. מה שאין כן דקלא די טייטלבוים, איז לא נוטה אין שתת די קורה, א מענטש האט קלאר נישט אינזין צו עסן די נייע צווייגעלעך ווען ס'וואקסט די ערשטע יאר, פארקערט ווייל טאמער דו עסט עס אויף, נעמט עס אוועק אז די קומענדיגע יאר גייט דאך עס שוין נישט זיין, ענדערש וויל עס א מענטש לאזן ס'זאל ווערן הארט, ס'זאל קענען ווייטער ארויסגעבן פירות. פירט די גמרא אויס ואף על גב דקלסיה שמואל לרב יהודה, שמואל אליינס האט אויסגערימט רב יהודה'ס הלכה וואס רב יהודה זאגט מ'מאכט א בורא פרי האדמה, הלכתא כוותיה דשמואל אז מען מאכט יא א שהכל. איז די גמרא גייט יעצט גיין ממשיך זיין מיט הלכה פון צלף וואס איז נוגע פאר ערלה. אונז האבן פריער געהאט אז א צלף האט פארשידענע חלקים. עס האט געהאט די עלין, די בלעטער, מיט די תמרות, פון דעם גיימער אונז יעצט נישט רעדן. אונז גיימער זיך בעיקר באציען אויף די צווייטע חלק וואס אונז האבן געהאט אז עס איז דא קפריסין מיט אביונות. אביונות דאס איז די עיקר פירה וואס איז דא ביי די צלף, דאס איז די פירה, און נאכדעם איז דא די קפריסין דאס איז די שאלעכץ ארום, אונז האבן פריער געהאט אז סיי אויף די אביונות און סיי אויף די קפריסין מאכט מען א בורא פרי העץ, וואס לכאורה מיינט עס אז ס'איז א געהעריגע פירה, ביידע זענען א פירה, מ'מאכט א בורא פרי העץ אויף דעם. זאגט די גמרא, אמר רב יהודה אמר רב צלף של ערלה, די ערשטע דריי יאר ווען ס'וואקסט הייסט עס ערלה, בחוץ לארץ טאמער איינער האט א בוים אין חוץ לארץ וואס דארטן גייט אן ערלה מדרבנן,

כרבי עקיבא. רב יהודה אמר רב וואס האט געזאגט אז מען קען עסן די קפריסין אין ערלה אין חוץ לארץ, ווייל ער גייט ווי רבי עקיבא דתנן, רבי אליעזר אומר צלף מתעשר, מען דארף נעמען מעשר, תמרות ואביונות וקפריסין, אלעס איז חלקים פון די בוים. רבי עקיבא אומר אין מתעשר אלא אביונות בלבד מפני שהוא פרי. זעהט מען אז רבי עקיבא קריגט זיך אויף דאס וואס מ'האט געהאט פריער, רבי עקיבא האלט אז נאר די אביונות איז א פירה, רב יהודה אמר רב האלט ווי אים. פרעגט די גמרא אויב אזוי ונימא הלכה כרבי עקיבא זאל ער זאגן קלאר די הלכה איז ווי רבי עקיבא, ענטפערט די גמרא אי אמר הלכה כרבי עקיבא הוה אמינא אפילו בארץ אפילו אין ארץ ישראל אויכעט, קא משמע לן וועגן דעם שמועסט רב יהודה אמר רב אויס אזא מצב וואס א מענטש האט עס אין חוץ לארץ, און ער איז לויט מען גייט פארשטיין אז די טעם איז וויבאלד אונז האמער א כלל כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ טאקע ווייל ערלה בחוץ לארץ איז א דרבנן ממילא גייט מען אננעמען ווי רבי עקיבא אבער נאר אין חוץ לארץ. אבל בארץ לא, פרעגט די גמרא ונימא הלכה כרבי עקיבא בחוץ לארץ, וואלט איך ווייטער געקענט זאגן א קורצערע לשון די הלכה כרבי עקיבא אין חוץ לארץ דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בחוץ לארץ, ענטפערט די גמרא אי אמר הכי הוה אמינא הני מילי גבי מעשר אילן, ווייל רבי עקיבא רעדט דאך למעשה נאר פון מעשר, דבארץ גופא מדרבנן, ממילא וועגן דעם קען זיין אז מ'איז מיקל אין חוץ לארץ, אבל גבי ערלה דבארץ מדאורייתא, איז יא א חיוב מדאורייתא, אימא בחוץ לארץ נמי נגזור, קא משמע לן, וועגן דעם זאגט ער אפילו ביי ערלה גייט מען מיקל זיין ווי רבי עקיבא אין חוץ לארץ. דערציילט די גמרא רבינא אשכחיה למר בר רב אשי דקא זריק אביונות ער פלעגט טאקע אוועקגעווארפן די אביונות וויבאלד עס איז די עיקר פירה, וקאכיל קפריסין און ער האט געגעסן די קפריסין אזוי ווי אונז האבן געהאט געזען רב יהודה אמר רב האט געזאגט וואס איז געבויט אויף שיטת ר' עקיבא אמר ליה מאי דעתך וואס איז דיין טעם כר' עקיבא דמיקל וואס איז ר' עקיבא האט מיקל געווען אונז האבן פריער געזען ולעביד מר כבית שמאי דמקילי טפי אז דו ווילסט מיקל זיין קענסט גיין ווער טרעפן נאך א שיטה וואס איז נאך מער מיקל און אפילו די אביונות גייסטו אויך מעגן עסן. דתנן אונז האבן געלערנט אין א משנה, צלף. בית שמאי אומרים כלאים בכרם. ווי באלד לויט בית שמאי האט עס א דין פון ירק, און ירק איז דא כלאים ביי א כרם. בית הלל אומרים אין כלאים בכרם, עס איז נישט דא קיין כלאים אין דעם, ווייל לויט בית הלל האט עס א דין פון א אילן, און ביי אילן איז נישט דא קיין כלאים. אבער אלו ואלו מודים שחייב בערלה, מ'איז מחויב בערלה, פרעגט די גמרא גופא קשיא, אמרת צלף בית שמאי אומרים כלאים בכרם, קומט אויס אז לויט בית שמאי איז צלף מין ירק הוא. והדר תני אלו ואלו מודים שחייב בערלה, ערלה איז דאָך שײך נאָר בײַ אַ בױם, אַלמא מין אילן הוא? זאָגט די גמרא, לא קשיא בית שמאי ספֿוקי מספּקא להו. בית שמאי איז געװען מסופּק, טאָמער צלף האָט אַ דין פֿון אַ ירק צי פֿון אַ בױם. ועבֿדי הכא לחומרא ועבֿדי הכא לחומרא. קומט אױס לױט בית שמאי, אַז צלף איז אַ ספֿק ערלה, װײַל ס'איז נישט זיכער טאָמער ס'איז אַ אילן. שמועסט די גמרא אויס די קשיא, מכל מקום לבית שמאי הוה ליה ספק ערלה, ותנן האמיר דאך א כלל ספק ערלה בארץ ישראל אסור, בסוריא מותר, און בחוץ לארץ יורד ולוקח, גיימיר ארויף צו דף ל"ו עמוד ב', דאס הייסט מען מעג גיין קויפן פון איינער וואס איז חשוד אויף ערלה, דאס הייסט ספק ערלה איז מותר, ובלבד שלא יראנו לוקט ער טאר נישט זען ווי יענער נעמט קלאר ארויס די חלקים פון ערלה וואס דעמאלט איז עס מער נישט קיין ספק ערלה. איז על כפנים זעהט מען אז לויט בית שמאי איז א ספק די גאנצע אפילו די אביונות די פירות אליינס פון די צלף איז א ספק ערלה וואס לויט דעם גייט מען מעגן עסן די אביונות אויכעט אין חוץ לארץ. האט רבינא געפרעגט פון מר בר רב אשי אז דו ווילסט מיקל זיין פארוואס ביסטו נאר מיקל ביי די קפריסין, די אביונות אליינס קענסטו אויך עסן אזוי ווי בית שמאי, ענטפערט די גמרא, ס'איז נישט קיין פארגלייך רבי עקיבא במקום רבי אליעזר עבדינן כוותיה מ'קען פסק'נען ווי רבי עקיבא אנדערש ווי רבי אליעזר ממילא גייט מיקל זיין אין חוץ לארץ אבער בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה רעכנט מען זיך בכלל נישט מיט די שיטה. על כל פנים האבן מיר אונז געהאט אז מר בר רב אשי האט אוועק געווארפן די אביונות די עיקר פירי אבער די קפריסין האט ער יא געגעסן אין חוץ לארץ ווייל מ'האט מיקל געווען ס'האט נישט קיין שם פירי. פרעגט די גמרא א שטארקע קשיא ווען ס'קומט צו ערלה ווער זאגט אז מ'קוקט בעיקר אויף די פירי ותיפוק ליה דנעשה שומר לפירי די קפריסין

אפילו נאכדעם וואס מ'רייסט עס אראפ פון די בוים, אבער הכא דא די קפריסין במחובר איתיה בתלוש ליתיה, ממילא גייט נישט אן די הלכה פון שומר ס'זאל אנגיין די קדושת ערלה אויכעט אויף די שומר. איתיביה אביי, האט אביי א קשיא געפרעגט. פיטמא של רימון, דאס איז די קרוין אן טאפ פון די רימון, מצטרפת זיך מצטרף, לגבי טומאת אוכלין פון א רימון וואס די שיעור איז ס'נאר מטמא טאמער ס'האט כביצה, איז טאמער ס'האט נישט קיין גאנצע כביצה נאר צוזאמען מיטן פיטמא, איז זיך עס מצטרף, אבער והנץ שלו, די זאך ארום, אינו מצטרף איז זיך נישט מצטרף. איז מדקאמר הנץ שלו אין מצטרף, אלמא דלאו אוכל הוא, אפי' איז דאך פשוט אז קיין אוכל איז עס נישט. און אף על פי כן תניא גבי ערלה, קליפי רימון והנץ שלו, און אויך קליפי אגוזים, די שאלעכץ פון, פון ניסלעך, והגרעינין, די קערלעך, איז חייבין בערלה, זעהט מען אז הגם די נץ איז נישט קיין אוכל, אבער אף על פי כן,

זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא ווייל ר' נחמן סבר לה כר' יוסי וואס ר' יוסי האלט אז מ'קוקט נישט ווען ס'ווערט אינגאנצן געצייטיגט אזוי ווי אונז זעמיר צוגעוואוינט, נאר אפילו נאך פאר ס'נישט אינגאנצן געצייטיגט האט ער שוין א שם פירא הייסט עס א שומר לפירי ביי די ענד. דתנן ר' יוסי אומר סמדר ר' יוסי האלט אז אן ענבים, די טרויבעלעך, אפילו סמדר האט א שם פון ענבים, מפני שהוא פירא אבער פליגי רבנן עליה. מתקיף לה רב שימי מנהרדעא, ובשאר אילנות מי פליגי רבנן עליה, ביי טרויבן טאקע ווייס איך די חכמים קריגן זיך אויף ר' יוסי, אבער אלע אנדערע פרוכט אפשר האלטן זיי יא ווי ר' יוסי אז אפילו ווען ס'איז קליין האט עס א שם פירא. והתנן אונז האבן געלערנט אין א משנה, מאימתי אין קוצצין את האילנות בשביעית ווען טאר מען שוין נישט שניידן די ביימער ביי שמיטה דאס הייסט ווען האט עס שוין א שם פירא, בית שמאי אומרים כל אילנות משיוציאו, אייביג פון ווען ס'פאנגט אן ארויסצווואקסן, בית הלל אומרים ס'ווענדט זיך, החרובין די באקסער משישרשרו, ווען מ'זעט אזעלכע שרשורות אזעלכע קייטעלעך פון באקסער, והגפנים משיגרעו ווען די טרויבן הייסט איז אזוי גרויס ווי די גרוע, מ'גייט שוין זעהן וואס ס'מיינט, והזיתים די איילבירטן משינצו ווען ס'קומט ארויס די נץ איז שוין גרויס, ושאר כל אילנות משיוציאו. ואמר רב אסי, הוא בוסר הוא גרוע הוא פול הלבן, דאס וואס דו האסט געזעהן ביי טרויבן אז ס'הייסט גרוע, ס'איז די זעלבע סטעפ ווי בוסר און ס'איז די זעלבע סטעפ פון פול הלבן, פרעגט די גמרא פול הלבן סלקא דעתך ווער רעדט דא פון א ווייסע בונדל, אלא אימא שיעורו כפול הלבן. זעהט מען דא אז ביי די טרויבן די שיעור איז. כבוסר איז מאן שמעת ליה דאמר בוסר אין סמדר לא, רבנן די וואס קריגן זיך אויף רבי יוסי, ווייל רבי יוסי האט דאך געזאגט סמדר, די רבנן וואס קריגן זיך אויף אים, האלטן ביי בוסר, קומט אויס אז די משנה וואס אונז האבן יעצט געזען, וואו לויט בית הלל א גאנצע רייע פון הלכות ווען ס'האט א שם פירא, דאס גייט ווי די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יוסי. וקתני שאר כל אילנות משיוציאו אלע אנדערע ביימער קוקט מען, איינמאל ס'פאנגט אן ארויסצוקומען, דאס הייסט איינמאל ס'פאנגט אן ארויסצוקומען האט ער שוין א שם פירא, אויב אזוי וואס זאגסטו מיך אז די קפריסין האט נישט קיין שם ערלה? ווייל ס'איז נישט קיין שומר פאר די פירא ווען ס'ווערט געענדיגט. אפילו די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יוסי האלטן אז מ'דארף נישט קוקן ווען ס'איז געענדיגט, נאר איינמאל ס'פאנגט אן ארויסצוקומען האט עס שוין א שם פירא, און ווען ס'פאנגט אן ארויסצוקומען איז די קפריסין יא אויפן אביונות פון די צלף. ממילא ווערט צוריק שווער אונזער קשיא פארוואס איז נישט דא קיין ערלה אויף די קפריסין. אלא אמר רבא דארף מען זאגן א נייע יסוד.

ממילא שטימט זייער גוט אונז האמיר פריער געזעהן אז די נץ פון די רימון איז יא דא ערלה, אבער די קפריסין פון די צלף איז נישט דא קיין ערלה. לאזט מען אויס די ארומגערינגעלטע. זאגט די גמרא ווייטער פלפלי, פלפלי איז פעפער, וואס אונז רופט מיר אן בלעק פעפער. ר' ששת אמר שהכל, איינער וואס עסט בלעק פעפער מאכט א ברכה שהכל, רבא אמר לא כלום ער מאכט בכלל נישט קיין ברכה, ואזדא רבא לטעמיה, דאמר רבא כס פלפלי ביומא דכפורי, איינער וואס עסט פלפלי, רש"י זאגט כס איז שייך ווי א מענטש וואס עסט א זאך וואס די סדר איז נישט צו עסן. איז איינער וואס עסט בלעק פעפער יום כיפור פטור, כס זנגבילא אויב ער עסט אויף זנגבילא דאס איז אינגבער, איז אויך א זאך וואס איז געמאכט פאר ספייס ס'איז נישט קיין עסן פאר זיך, ביומא דכפורי פטור איז ער פטור. פרעגט די גמרא. מיתיבי איך וועל דיר א קשיא פרעגן היה רבי מאיר אומר ממשמע שנאמר וערלתם ערלתו את פריו די תורה זאגט זאלסט האלטן פאר ערלה זאלסט נישט עסן די פירא. איני יודע שעץ מאכל הוא, ווער ער פארשטייט זיך אז מען רעדט דא פון א זאך פון א בוים וואס געט ארויס צו עסן, אלא מה תלמוד לומר עץ מאכל, להביא מרבה צו זיין עץ שטעם עצו ופריו שוה, עס איז נישט קיין געווענליכע פירות, ואיזהו זה פלפלין? דאס גייט אויך אן ערלה, ללמדך שהפלפלין חייבין בערלה, וללמדך עס קומט דיך אויך לאזן הערן שאין ארץ ישראל חסרה כלום, ס'פעלט נישט גארנישט שנאמר ארץ אשר לא במסכנות תאכל בה לחם, לא תחסר כל בה, זעט מען אז ס'הייסט יא א געהעריגע מאכל, ענפערט די גמרא לא קשיא הא ברטיבתא הא ביבשתא ס'ווענדט זיך טאמער ס'איז פייכט קען מען עס עסן ביבשתא ס'איז טריקן קען מען נישט. אמרי ליה רבנן למרימר כס זנגבילא ביומא דכפורי איינער ס'האט געגעסן אינגבער אין יום כיפור פטור. והאמר רבא האי המלתא וואס דאס איז א געקעכץ געמאכט פון אינגבער, דאתיא מבי הנדואי ס'קומט פון אינדיע, שריא איז מותר ס'גייט נישט אן קיין בישול עכו"ם, ווייל מ'קען עס עסן אפילו אן קאכן, ומברכין עליה בורא פרי האדמה, און ווייל ס'נישט דא קיין בישול עכו"ם איז משמע אז מ'קען עס עסן ווען ס'איז רוי, וואס זאגסטו אז מ'קען עס נישט עסן? ענטפערט די גמרא די זעלבע תירוץ, הא ברטיבתא, הא ביבשתא, נאר ווען ס'איז פייכט קען מען עס עסן נישט ווען ס'איז פארטריקענט.